זייט צוויי, המשך, פאראן א שטעטל רוזוועלט, געדאנקען פון א מענטשן וואס עסט ברוך השם אלע טאג ביי די פיש.

אַז מ'האָט מיר דערלאַנגט דעם טעלער מיט יויך און איך האָב דערזען צווישן די לאָקשן דאָס פֿײַנע מאַרךביינדל וואָס איך האָב ליב, האָט זיך מײַן כעס אַ ביסל אָפּגעקילט, און בלאָזנדיק אויף דעם געשמאַקן ביסל יויך, האָב איך צו מיר געמורמלט, ווער ווייסט נאָך אַלעמען ווער ס'איז שולדיק?

דענקענדער מענטש, ראדיקאלער טראכטער און אנדערע שיינע נעמען. אז מ'האט דערלאנגט צום טיש דאס פלייש און איך האב דערזען צוויי פליגעלעך פון א האן, א זיס לעבערל און דאס פיינע פולקעלע וואס איך האב ליב, האב איך גענומען באטראכטן די זאך אין א גאנץ אנדער ליכט. איצט, נאָגנדיק דאָס ווייעכע פליגעלע פון דער האָן און צוזיפּנדיק מיט דעם גוטן ביסל וויין, האָב איך מיך ערשט אַרומגעזען, אַז די זאַך איז גאָרנישט אַזוי שרעקלעך, ווי זי איז מיר ערשינען ביי די פיש, און אַז מ'דאַרף דעם אַנדערן צד אויך געבן אַ שאַנס צו זאָגן אַ וואָרט.

צוליב לומפיגע פֿערציק פעניס א טאג מאכט מען אויף וועזן און מען גייט סטרייקן און מען שטעלט איין ס'לעבן איך האב זיך צולאכט ס'גרעסטע געלעכטער. סוף פון דער מעשה פאראן א שטעטל רוזוועלט.

כ'וועל אייך ברענגען ביישפילן. אנומלט ביינאכט כאפ איך זיך אויף, דערזעה איך ווי נעבן מיין בעט שטייט אן אומבאקאנטער גנב פון נידעריגסטן טיפ, נאר זייער א הויכער און גוט געבויט, שטייט נעבן מיין בעט מיטן רעוואלווער אין האנט, און הונטער אים שטייט נאך איינער מיט א לאמטערנדל, אויך א פרעמדער און אויך זייער אן אטלעטישער יונגערמאן.

כ'האב זיך געליבט אין א מיידל. וואס הייסט געליבט? געליבט הייסט אז איך האב זיך נאך איהר קראפירט. פשוט אויסגעגאנגען נאך איהר ווי א ליכט. ס'האט געהאלטן אזוי ווייט אז איך האב ביי זיך געהאט אפגעמאכט אז בום אויב זי וועט מיך אפזאגן די ליבע וועל איך זיך אראפווארפן ערגעץ פון א דאך צום שווארצן יאהר. אזוי ווייט האט עס געהאלטן. דארף מען שוין מער, פונדעסטוועגן אז עס האט זיך געמאכט, ס'האט זיך אין איר איינגעליבט א צווייטער בחור, און ער האט אנגעהויבן אריינצוגיין צו איר און איר ברענגען בלומען מיט צוקערקיס מיט אלע זאכן, האב איך לאנג נישט געטראכט נאָר אים אָפּגעװאַרט נעבן איהר הױז און אים אָנגעזאָגט, הער נאָר אױס, דו שמויטעפּאָנע, דו לאַפּאַצאַן! אױב דו װעסט נישט אױפֿהערן אַרױפֿצוגײן צו מײַן מײדל, װעסטו זיך אױסרעכטן אַ פֿינצטער יאָר, דו פּאַסקודניאַק! אַז ער האָט דאָס דערהערט, האָט ער לאַנג נישט געטראַכט און האָט מיך געמאַכט פֿאַר אַ קאַליקע, אה, טראכט איך, אז דו ביסט שוין יא אזא היצל, אזא מערדער, האב איך דיך אין דער ערד, כ'וויל איך זיך גארנישט באדערן מיט דיר, און איך האב זיך צוריקגעצויגן. אט אזא סארט מענטשל בין איך. צו נעמט א שטייגער אזא פאל, איך גיי ארום אן ארבעט,

דער מאן אויף וועמענס פלאץ איר זענט אנגעקומען ארבעטן איז א טאטע פון זעקס קליינע קינדער און א קראנקער מענטש. זאג איך נישט איך האב אים געהייסן זיין אזא שטארק באקינדערטע טאטע, און נישט איך בין שולדיג אין דעם וואס ער איז קראנק. פון מיינעטוועגן זאל ער זיין געזונט ווי א גוי און איך ארבעט מיר ווייטער. אפגעארבעט דעם טאג, קומט צו מיר צו דער באלעבאס און מאכט צו מיר, מיסטער, איר דארפט זיך נישט מטריח זיין קומען מארגן צו דער ארבעט, אייער ארבעט טויג נישט, איר פירט גאר איבער גוטע פאדעם,

נו גוט, האט ער געענטפערט, מיר וועלן נישט גיין קעגן דיין עלטערנס באפעל. אויב זיי ווילן נישט אז מיר זאלן זיך זען, וועל איך אויסלעשן די גאז. און ער האט אויסגעלאשן די גאז. מאראל, די ליבע איז בלינד, דעריבער קען זי זיך גאנץ שיין אויסדריקן אין דער פינסטער. סוף פון די געטרייע טאכטער. דאס פארשטאכענע אויג. ער איז געווען א בחור און האט נישט געוואלט חתונה האבן אויף זיין עהרן ווארט

ויהי און עס איז געווען איינמאל אין א שיינעם פרימארגן, בעת דער דאזיקער בחור איז געגאנגען אין גאס, און ס'איז געווען א ווינט אינדרויסן, איז א בלאנד גאלדן מיידל פון די גאלד-בלאנדע מיידלעך געגאנגען מיט אים אויף דעם זעלבן טראטואר.

האָט דאָס כּמעט גאָלדענע מיידל אָפּגעשטעלט אונדזער האַרט-געקאָכטן בחור, מיסטער, ס' איז מיר עפּעס אַרײַן אין אויג. ווילט איר אַזוי גוט זײַן מיר אַרײַנקוקן אין די אויגן אַרײַן? דער בחור האָט זיך אַרומגעקוקט אין אַלע זײַטן און געזען, לינקס, מענטשן, רעכטס, אויך מענטשן. פארנט א קליינער בליענדיגער פארק, הינטן אויך מענטשן, אויבן א מערקווירדיגער בלוי בלוי בלויער הימל און ער טריפט מיט ווארעמען זומער גאלד. האָט דעם בחורס האַרץ גענומען קלאַפּן, קלאַפּן, קלאַפּן. האָבן זײַנע קניִען זיך גענומען בױגן, בױגן, בױגן, און ער האָט אַ קוק געטאָן אין דעם מײדלס אױגן, אױגן, אױגן. דאַן האָט ער אַרױסגערעדט, מער מיטן האַרץ װי מיטן מױל, קומט אָט אַהין אין יענעם קליינעם פּאַרק, וועט איר זיך אַוועקזעצן אויף אַ באַנק און איך וועל אייך אַריינקוקן אין די אויגן. איבער אַכט טאָג מיטוואָך איז געווען די חופה. מאָראַל, געגן שוואַרצע געזעצן קאָן מען זיך שיצן, געגן אַ רעגן פון גאָלדענע רענדלעך

פון דאס פארשטאכענע אויג. א פאליטישע דערקלערונג פון משה נאדיר. ביים העלישן פלאקער פון דער צווייטער וועלט מלחמה האב איך דעם אלט-נייעם אמת דערזען

ניט אַרויסרײַסנדיק קיין סאָציאַלע פֿונדאַמענטן מיט די וואָרצלען, נאָר לאַנגזאַם איבערבויען, שטיין צו שטיין, ברעט צו ברעט. ניט איבערמאַכן צוערשט די געזעלשאַפֿט, כּדי דורך דער נײַער געזעלשאַפֿט איבערצומאַכן דעם מענטש, נאָר פֿאַרקערט, צום ערשטן איבערבויען דעם מענטש דורך דערציִונג,

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדאן קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. אז איר וועלט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.